ברוך השם, מסכת יומא, דף פ ב, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, התינוקות, די קליינע קינדער, אין מענין אותן ביום הכיפורים, לערנט רש י, מ'איז נישט מחוייב פון זיי צוריקהאלטן די עסנווארג. ווייזט אויס ווי וועט זיין אז זיי ווילן אליין זיך צוריקהאלטן פון עסן, זאל איך זיי לאזן? אבער להלכה די פוסקים לערנען. אז אויב נאך נישט געקומען צו דעם זמן פון חינוך, איז אפילו דער קטן וויל אויף זיך מחמיר זיין, טוט מען אויך ווערן אים, כדי ער זאל נישט קומען צו א סכנה. ס'ווערט דערמאנט אין שול, דער רבי דערמאנט עס אין שלחן ערוך, סימן תרט ז, סעיף י', און דער ר ן ברענגט עס אזוי אראפ בשם הרמב ם. אבער. מחנכין אותם, מען טוט זיי מחנך זיין צו פאסטן שעה'ן, נישט א גאנצן טאג, לפני שנה, פאר א יאר, וואס מיינט מען דאס פאר א יאר? זאל שטיין מחנכין אותם שנה, מ'איז זיי מחנך א יאר איידער זיי ווערן גרויס, לפני שנה איז די טייטש.

אז זיי זאלן פאסטן שעות בשביל שיהיו רגילין במצוות, אז זיי זאלן זיין צוגעוואוינט צו מצוות. רש י, אין מענין אותן, אין חייבין למנוע מהן מאכל, מ'איז נישט מחויב צוריקצוהאלטן פון זיי עסנווארג.

פירקן הוי ווען איז זייער פרק ווען הייסט עס זענען שוין גדולים בן שלש עשרה לנקבה פאר א נקבה ווען עס הייבט זיך אן די דרייצענטע יאר וארבע עשרה לזכר ווען דער זכר גייט אריין אין פערצענטן יאר סאו וועלכעס מאכט זיי א גדול וואס זיי ברענגען די שתי שערות שדרך תינוקות.

אז ער ברענגט די שתי שערות בי ג ויום אחד, דרייצן יאר און אריין געגאנגען איין טאג אין פערצנטן יאר, נמצא קומט דאך אויס שנת י ד ווען ער גייט אריין אין פערצנטן יאר, פרקו איז זיין צייט לעונשין. ושנת י ג, די דרייצענטע יאר, ביי א זכר היא שנה הסמוכה לפרקו, די דרייצענטע יאר ווען ר'איז געווארן שוין צוועלף ביז דרייצן, איז די יאר וואס איז נאענט צו דעם צייט פון די עונשין, ושנת י ב, היא שנה, די צוועלפטע יאר ווען ר'איז געווארן עלף ביז צוועלף, דאס איז א יאר לפני שנה פאר דעם יאר הסמוכה וואס איז נאנט לפרקו, צו דער צייט וואס ער ווערט מחוייב אין די עונשים. או לפני שתי שנים, שרובית דאס איז לפני שתי שנים פאר צוויי יאר סמוך לפרקו, דהיינו דאס איז שלש שנים לפני פרקו, ובגמרא פריך השתא לפני שתי שתיים, דהיינו ג' שנים. אמרת מחנכים, לפני שנה דהיינו שתיים, מבעיא. ברוך השם, מסכת יומא, דף פ ב עמוד א', נאך דער משנה די גמרא, פרעגט די גמרא, השתא בפני שתיים מחנכים להו בפני שנה מבעיא, אין דער משנה געשטאנען אז מ'איז מחנך א קליין קינד, לפני שנה, דאס הייסט נישט בלויז שנה איין יאר איידער ער ווערט א גדול, נאר לפני שנה, א יאר פאר דעם יאר וואס ער ווערט א גדול, דאס הייסט צוויי יאר איידער ער ווערט א גדול איז מען אים מחנך אז ער פאסט לשעות. נאכהער שטייט אין דער משנה ולפני שנתיים, ס'זאל שטיין שנתיים וואלט געהייסן מ'איז אים מחנך צוויי יאר איידער ער ווערט א גדול, לפני שנתיים א יאר פאר די צוויי יאר, דאס הייסט מ'איז אים מחנך דריי יאר איידער ער ווערט א גדול. פרעגט די גמרא, אויב דו זאגסט השתא בפני שתיים מחנכים להו, פאר די צוויי יאר, א יאר פאר די צוויי יאר איז מען מחנך, דאס הייסט מ'איז אים מחנך דריי יאר איידער ער ווערט א גדול בפני שנה מבעיא, איז דאך אוודאי און אוודאי אז פאר א יאר ווען ער ווערט א גדול, דאס הייסט צוויי יאר איידער ער ווערט א גדול, איז מען דאך אוודאי מחנך. וואס דארף מיר שטיין אין דער משנה? לפני שנה, אז עס שטייט שוין בפני שתיים בין איך דאך שוין מחנך דריי יאר פריער, וואזשע שטייט מען איז מחנך צוויי יאר פריער? אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא בחולה, דאס וואס שטייט אין די משנה לפני שנה, נישט בלויז די יאר איידער ער ווערט א גדול איז מען מחנך, נאר א יאר פריער, לפני שנה, פאר דעם יאר, רעדט זיך אז די קינד איז א חולה, א שוואכע, ווינציג כח, דעמאלט איז מען מחנך צוויי יאר פריער. הא בבריא, ווען די קינד איז א שטארקע קינד, א געזונטע קינד, דעמאלט איז מען מחנך דריי יאר פריער. דאס זאגט די משנה, אבל מחנכין אותם, מ'איז מחנך די קליינע קינדער, אויב ס'איז א שוואכע קינד, נישט בלויז א יאר פריער, נאר לפני שנה, פאר דעם יאר פריער, דאס הייסט צוויי יאר, און אויב ס'איז א געזונטע קינד, ולפני שנתיים, נישט בלויז צוויי יאר איידער ער ווערט א גדול, נאר א יאר פאר די צוויי יאר, דאס הייסט דריי יאר פריער. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, רב הונא זאגט, ס'דא צווייערליי חינוך ביי א קטן, פריער איז מען אים מחנך לשעות, נאר צו פאסטן יום כיפור אפאר שעה, נאכהער איז מען אים מחנך ער זאל משלים זיין דעם תענית. זאגט רב הונא, רב הונא רעדט זיך ביי א תינוקת, ביי א נקבה, בן ח', ווען זי איז שוין געווארן אלט אַכט יאר, דא רעדט זיך אויב זי איז א געזונטע, בן ח' די טייטש ס'איז שוין דורכגעגאנגען אַכט יאר, זי איז שוין אריינגעגאנגען אין דעם ניינטן יאר, איז דאך יעצט וויפיל יאר איידער זי ווערט א גדולה? פיר יאר פריער, די ניינטע יאר, די צענטע יאר, די עלעפטע יאר און די צוועלעפטע יאר. ובן ט', און אויב זי איז א חולה אז זי איז שוין דורכגעגאנגען די ניינטע יאר, זי איז שוין אלט געווארן ניין יאר און זי גייט אריין אין צענטן יאר, איז דאך דאס איידער זי ווערט א גדולה איז דאס דריי יאר פריער, די צענטע יאר און די עלעפטע יאר און די צוועלעפטע יאר, מחנכין אותו לשעות. איז מען מחנך צו פאסטן נאר שעות, נישט משלים זיין. דאס הייסט ביי א בריא, אויב די תינוקת, די מיידעלע, איז געזונט איז מען מחנך לשעות פיר יאר פריער, און אויב א חולה דריי יאר פריער. בן י ובן י"א משלימין מדרבנן. בן י, אויב זי איז א געזונטע, און ס'איז שוין בן י, זי איז שוין אלט געווארן צען יאר, און זי גייט אריין אין דעם עלפטן יאר, אדער בן י א, אויב זי איז א חולה, זי איז שוין אלט געווארן עלף און זי גייט אריין אין צוועלפטן יאר, זענען זיי משלים מדרבנן. דאס הייסט, ביי א בריאה בין איך מחנך מיט משלים זיין. צוויי יאר און ביי א חולה בין איך מחנך משלים צו זיין נאר איין יאר בן י ב אז זי איז שוין אלט געווארן צוועלף יאר איז סתם תינוקת ברענגט דאך שתי שערות ווען זי איז אלט צוועלף יאר און א טאג משלימין מדאורייתא זענען זיי משלים שוין מדין תורה, און דער דין איז גערעדט געווארן בתינוקת, פאר א תינוקת, ביי א נקבה וואס סתם ברענגט זי שתי שערות ווען זי איז אלט צוועלף יאר מיט איין טאג, איז געזאגט געווארן דער דין אז אויב זי איז א בריאה איז די ניינטע יאר און די צענטע יאר איז מען מחנך מיט תענית שעות, אין די עלעפטע יאר און די צוועלפטע יאר איז מען מחנך מען זאל משלים זיין, און אז זי איז שוין געווארן צוועלף יאר און זי גייט אריין אין דרייצעטן דארף זי משלים זיין מדין תורה, און ביי א חולה א תינוקת ווען זי איז א חולה הייב איך אן מחנך צו זיין א יאר שפעטער ווען זי איז שוין געווארן אלט ניין יאר, דאס הייסט די צענטע יאר און אויך די עלעפטע יאר. בין איך מחנך לשעות, און ווען זי איז שוין געווארן אלט עלף יאר, די צוועלפטע יאר, בין איך מחנך משלים צו זיין מדרבנן. נאך צוועלף יאר איז שוין נישט קיין חילוק פון חולה ביז בריאה, איז דארף מען שוין משלים זיין מדין תורה, קומט אויס די חינוך ביי א חולה, און ביי א בריאה איז גלייך אז מ'איז מחנך לשעות צוויי יאר, נאר ס'איז נאר דא א חילוק אז ביי א בריאה איז מען מחנך משלים צו זיין צוויי יאר, און ביי א חולה איז מען מחנך משלים צו זיין איין יאר. ורב נחמן אמר, רב נחמן זאגט, רב נחמן קריגט נישט אויף רב הונא, נאר רב הונא האט געזאגט זיין דין ביי א תינוקת, ביי א נקבה, און רב נחמן זאגט זיין דין ביי א תינוק ביי א זכר, רב נחמן זאגט אזוי, ביי א תינוק ביי א זכר בן ט, ער איז שוין געווארן אלט ניין יאר, און ער גייט אריין אין צענטן, אויב ער איז געזונט, בן י, אויב ער איז א חולה, ער איז שוין געווארן אלט צען יאר, און ער גייט אריין אין עלעפטן. מחנכין אותן לשעות איז מען מחנך צו פאסטן נאר שעה. קומט אויס אז ביי א בריא אז מען הייבט אן מחנך צו זיין ווען ר'איז שוין געווארן אלט נײַן יאר, איז די חינוך פיר יאר, די צענטע יאר, און די עלעפטע, און די צוועלעפטע, און די דרייצענטע. ווען ווערט ער א גדול? ווען ס'איז שוין געווארן דרייצן יאר, און שוין אריינגעגאנגען אין פערצנטן, דרייצן יאר מיט איין טאג. און ביי א חולה, הייב איך אן מחנך צו זיין דעמאלט. ווען ער איז שוין געווארן אלט צען יאר איז דער חינוך דריי יאר, די עלעפטע און די צוועלעפטע און די דרייצענטע יאר. דא רעדט מען וועגן שעות, הייבט מען אן מחנך זיין ביי א בריא, ביי א תינוק בריא, ווען ער איז שוין געווארן אלט ניין יאר, ביי א חולה ווען ער איז שוין געווארן אלט צען יאר. יעצט. בן י א, ווען די תינוק דער בריא איז שוין געווארן אלט עלף יאר, בן י ב, ווען די תינוק וואס איז א חולה איז שוין געווארן אלט צוועלף יאר, משלימין מדרבנן, דארפן זיי פאסטן דעם גאנצן טאג, משלים זיין מדרבנן. בן י ג ווען זיי ווערן אלט דרייצן יאר, מען גייט אריין אין פערצנטן, משלימין מדאורייתא דארף משלים זיין מדין תורה, און דעם דין האט רב נחמן געזאגט בתינוק ביי א זכר. ווי אזוי וועט איינלערנען רב הונא רב נחמן פשט אין דער משנה? זיי זאגן דאך אז א בריא איז מען מחנך פיר יאר פריער. און א חולה דריי יאר פריער, אין דער משנה שטייט דאך לפני שנה צוויי יאר פריער, ולפני שנתיים מיינט פאר צוויי יאר דאס הייסט דריי יאר פריער, זיי וועלן איינלערנען אז די משנה רעדט זיך אין דעם פאל, די משנה רעדט זיך ביי א חולה, נאר ביי זיי איז דאך דא דריי דינים, ס'איז דא דער דין השלמה מדין תורה, און ס'איז דא א דין השלמה מדרבנן, און ס'איז דא א דין פון חינוך לשעות, איז די משנה ביי אונז רעדט זיך נישט וועגן דעם דין מחנך צו זיין אויף השלמה מדרבנן, די משנה רעדט זיך נאר פון דעם חינוך שעות, איז דער פשט אין דער משנה אזוי, מחנכים אותו, מ'איז אים מחנך אויף שעה, לפני שנה, צוויי יאר, שנה איז דאך איין יאר, לפני שנה איז דאך צוויי יאר, פארדעם וואס מען דארף משלים זיין מדרבנן דאס איז. ולפני שנתיים, וואס דאס איז פאר צוויי יאר, דאס הייסט דאס איז דריי יאר פאר דעם צייט וואס מען דארף משלים זיין מדין תורה, אזוי האבן מיר דאך געזאגט. אז א חולה דארף מען מחנך זיין לשעות צוויי יאר, איז דאך די צוויי יאר פאר דעם יאר וואס מ'איז משלים מדרבנן, און דאס איז דריי יאר איידער מען איז משלים מדין תורה. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט. השלמה דרבנן ליכא ס'נישט דא קיין דין מ'זאל משלים זיין מדרבנן נאר בן י' ווען מ'איז געווארן אלט עלף יאר און ס'איז א בריא א תינוקת אדער בן י"א ווען ס'איז געווארן אלט עלף יאר אין צוועלפטן יאר ביי א תינוקת. מחנכין אותה לשעות איז מען מחנך אויף שעות, דאס הייסט א בריא איז מען מחנך צוויי יאר פריער, און אויב זי איז א חולה איז מען איר מחנך איין יאר פריער, בן י"ב ווען זי ווערט צוועלף יאר אלט, און סתם תינוקת ברענגט דאך שתי שערות צוועלף יאר מיט א טאג. משלימין מדאורייתא דארף משלים זיין מדין תורה. מיט די סך הכל האבן מיר דא דריי שיטות. לויט רב חסדא'ן איז א חולה צוויי יאר פריער, א בריא דריי יאר פריער. לויט רב הונא און רב נחמן א חולה דריי יאר פריער איז מען מחנך און א בריא פיר יאר פריער. לויט ר' יוחנן איז מען א בריא מחנך צוויי יאר פריער און א חולה איין יאר פריער. זאגט די גמרא תנן מ'האט געלערנט אין אונזער משנה התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים. די קינדער טוט מען נישט פייניגן יום כיפור, מ'איז זיי נישט מחנך צו פאסטן, אבל מחנכין אותן מ'איז זיי מחנך לפני שנה, א יאר פאר דעם יאר, ולפני שתיים, א יאר פאר די צוויי יאר, איז לויט רב חסדא האט ער עס גוט געלערנט פשט אין די משנה, און די זעלבע זאך בשלמא לרב הונא ורב נחמן. איז נישט קיין קשיא פון דער משנה, לפני שנה ולפני שתיים מיינט מען לפני שנה לדבריהם, שנה וואלט געווען א יאר איידער מען איז משלים לדבריהם, לפני שנה צוויי יאר איידער מען איז משלים מדבריהם, די משנה רעדט זיך פאר א חולה. ולפני שתיים ווי דער ב"ח איז גורס, לפני שתיים לדברי תורה, לדברי תורה הייבט מען אן מחנך זיין ביי א חולה א יאר פאר די צוויי יאר וואס מען דארף שוין משלים זיין מדין תורה. אלא לרבי יוחנן קשה, רבי יוחנן זאגט דאך ביי א בריא צוויי יאר פריער, ביי א חולה איין יאר פריער, וויאזוי וועט ער לערנען פשט אין די משנה, אין די משנה ווייזט דאך אויס דריי יאר פריער אדער צוויי יאר פריער? זאגט די גמרא אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן וועט דיר זאגן, מאי, וואס שנה או שתיים סמוך לפירקן, רבי יוחנן זאגט, נישט די טייטש איז לפני שנה, פאר דעם יאר, א יאר וואס ווייזט אויס צוויי יאר, און לפני שתיים, פאר די צוויי יאר, וואס דאס הייסט דריי יאר, נאר ער טייטשט אזוי, לפני שנה, מ'איז מחנך לפני פריער איז מען מחנך שנה, פאר דעם וואס מ'ווערט א גדול איז מען מחנך איין יאר, ווען? פאר א חולה. לפני פאר דער צייט וואס זי ווערט א גדולה איז מען מחנך שתיים צוויי יאר אויב ס'איז א געזונטער. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, דתני רבה בר שמואל, רבה בר שמואל האט געלערנט תינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים. די קליינע קינדער פייניגט מען נישט יום כיפור, אבל מחנכין אותן, מ'איז זיי מחנך, שנה, איין יאר, או שתיים אדער צוויי יאר, סמוך לפירקן. אז אט דעם חינוך איז ביי א חולה איין יאר פריער, ביי א בריא צוויי יאר פריער. בשלמא לרבי יוחנן ניחא, לויט רבי יוחנן איז גוט. אלא לרב הונא ולרב נחמן קשיא זיי זאגן דאך אז א חולה דריי יאר פריער און א בריא פיר יאר פריער, און דא שטייט דאך א חולה איין יאר פריער און א בריא צוויי יאר פריער. ענטפערט די גמרא, אמרי לך רבנן, רב הונא רב נחמן וועלן דיר פארענטפערן, מאי חינוך נמי דקתני, דאס וואס שטייט דא דער חינוך, מיינט מען השלמה, דער חינוך פון משלים זיין. משלים זיין מדרבנן, האלטן זיי דאך אזוי אז מ'איז מחנך א בריא צוויי יאר פריער משלים זיין, צוויי יאר פאר דעם דין השלמה דאורייתא, און איין יאר פאר דער השלמה דאורייתא איז מען מחנך א חולה משלים צו זיין. פרעגט די גמרא ומי קרי לחינוך השלמה? רופט דען דער תנא אהן ס'ווארט חינוך דעם משלים זיין מיר איז ווארט חינוך הייסט דאך ווען מען פאנגט אהן חינוך איז א לשון מען פאנגט אהן צוצוגעווענען פאנגט זיך דאך אהן דער חינוך ווען ווען מען הייבט אהן משלים זיין לשעות והתניא מיר האבן געלערנט איזה חינוך וועלכעס איז דער חינוך. היה רגיל לאכול בשתי שעות אז די קינד איז געווען געוואוינט צו עסן צווייטן צווייטע שעה פון טאג מאכילין אותו בשלש איז מחנך אז זאל עסן א שעה שפעטער בשלש די קינד איז געווען געוואוינט צו עסן דריי שעה אין טאג מאכילין אותו בארבע און צו עסן די פערדע שעה זע איך דאך אז דאס ווארט חינוך הייסט איז די טייטש ווען מען איז טוט מחנך זיין אויף שעות. אמר רבא בר עולא, האט רבא בר עולא געזאגט, תרי חינוכי הוו, ס'איז דא צווייערליי חינוך, חינוך מען פאנגט אן אז זאל פאסטן שעות, און חינוך מען פאנגט אן אז זאל משלים זיין מדרבנן. רש י זאגט די משנה עוברה שהריחה, ווען א פרוי שוואנגערט איז אויב עס ווילט זיך איר עפעס, זי האט עפעס א תאווה, דאס נעמט זיך פון דעם עובר, און די עובר וויל עס, איז די עובר האט געשמעקט עפעס א זאך אן א ריח פון א תבשיל און זי וויל דאס. און אויב די מאמע וועט דאס נישט עסן איז פאר ביידע א סכנה, אי פאר די מאמע און אי פאר דעם עובר. איז די דין מאכילין אותה, מען גיט איר צו עסן עד שתשיב נפשה, ביז זי וועט זיך בארואיגן. חולה. ווען איינער איז קראנק, מאכילין אותו גיט מען אים צו עסן על פי בקיאים, אויב צוויי דאקטוירים זאגן, בקיאים, א לשון רבים, אז צוויי דאקטוירים זאגן אז אויב ער עסט נישט איז ער אין א סכנה, גיט מען אים עסן. די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין פארוואס מען דארף האבן צוויי. ואם אין שם בקיאין, אז ס'איז נישט דא קיין צוויי בקיאין, מאכילין אותו, גיט מען אים צו עסן על פי עצמו, אויב דער קראנקער אליין זאגט אז ער דארף האבן, אז נישט פילט ער די כוחות פארלאזן אים, גיט מען אים צו עסן עד שיאמר, ביז ער וועט זאגן די, ס'גענוג. רש"י, עוברה שהריחה. העובר די בעיבי מריח ריח תבשיל, שמעקט דעם ריח פון דעם געקעכטס, והוא מתאוה לו, און דער עובר גלוסט צו דעם עסן, ואם אינה אוכלת, אויב די מאמע עסט ניט, שניהם מסוכנים, זענען ביידע אין א סכנה. א קראנקן גיט מען צו עסן על פי בקיאים, אם יאמרו שני רופאים, אויב צוויי דאקטוירים זאגן שהוא מסוכן ער איז אין א סכנה אם אינו אוכל אויב ער עסט ניט גיט מען אים צו עסן אין יום כיפור. גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, עוברה שהריחה בשר קודש. די עוברה האט געשמעקט בשר קודש פון קדשים, או בשר חזיר תוחבין לה שטעקט מען אריין כוש, כוש ווערט אנגערופן א שפינדל ברוטב אין די יאך פון דעם תבשיל, ומניחין לה על פיה. דא רעדט זיך נישט אין יום כיפור קאן עס אויך זיין די זעלבע זאך אפילו א גאנץ יאר אויך די שאלה איז א גאנץ יאר אויך ומניחין לה מען לייגט איר אוועק על פיה אויפן מויל בשר קודש פון קדשים פון קדשים אם נתיישבה דעתה אויב זי האט זיך בארואיגט מוטב אז מיט דעם אויב וואס מען האט איינגעטינקט די שפינדל מיט אביסל יאך און זי האט זיך פון דעם בארואיגט איז גוט, ואם לאו און אויב נישט, מאכילין אותה גיט מען איר צו עסן רוטב עצמו, די יאך אליין. ואם נתיישבה דעתה מוטב, און אויב זי האט זיך בארואיגט איז גוט, ואם לאו און אויב נישט, מאכילין אותה גיט מען איר צו עסן שומן עצמו, ווי מען זאגט די פלייש אליין, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ס'איז נישט דא קיין שום מצוה וואס דאס זאל שטיין פאר פיקוח נפש, די תורה זאגט וחי בהם, איך גיב די מצוות מען זאל מיט דעם לעבן, איז אויב עס דראעט דער קיום המצוה דער לעבן, זאגן מיר אז מען זאל עובר זיין אויף דער מצוה, פיקוח נפש איז דוחה כל התורה כולה, חוץ א אויסנאם איז פון ביי דריי זאכן, מעבודה זרה, וגילוי עריות, און שפיכות דמים. עבודה זרה מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז ביי עבודה זרה זאגן מיר אז יהרג ואל יעבור? דתניא מיר האבן געלערנט רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודך שטייט אין דער תורה שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד, נאכהער שטייט ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, אויב עס שטייט בכל נפשך מיט דיין גאנצן לעבן, למה נאמר וואס שטייט בכל מאודך מיט דיין פארמעגן, ואם נאמר בכל מאודך שטייט מיטן גאנצן פארמעגן. למה נאמר בכל נפשך, זאל מען נאר שטיין דאס וואס איז מער א געליבט פאר די מענטש, וועל איך וויסן אז דער מענטש דארף אוועק געבן די טייערסטע צוליב דעם ואהבת, צוליב דעם שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד, וועל איך דאך וויסן דאך אוודאי און אוודאי אז ער דארף אוועק געבן דאס וואס איז נישט אזוי געליבט. נאר די טייטש איז אזוי, אם יש לך אדם, אויב ס'איז דא א מענטש, שגופו חביב עליו מממונו, אויב א מענטש וואס זיין גוף איז אים מעהר געליבט ווי זיין געלט, לכך נאמר שטייט ביי דעם מענטש, וואס וואס איז ביי דעם מענטש די טייערסטע זאך? זיין גוף, די גוף איז דאך אים געליבט מעהר אווי די געלט, לכך נאמר בכל נפשך, ביסט מחוייב אפילו אוועקצוגעבן דעם לעבן, און נישט זיין כופר. ואם יש לך אדם, אז ס'איז דא א מענטש שממונו חביב עליו מגופו, ביי אים איז טייערסטע זאך איז געלט, לכך נאמר ובכל מאודך. ווייס איך פון דעם פסוק אז עס האנדלט זיך וועגן עבודה זרה, זאגן מיר, איז דער מענטש מחויב אוועקצוגעבן די טייערסטע, אוועקצוגעבן די לעבן? גילוי עריות און שפיכות דמים מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר? אפילו דארט וואו עס האנדלט זיך אין א סכנה, זאל א מענטש נישט עובר זיין די עבירה פון גילוי עריות און נישט שפיכות דמים. דתניא מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט, שטייט ביי א נערה המאורסה, וואס מען האט איר מאנס געווען, שטייט דארטן כי כאשר יקום איש על רעהו, אזוי ווי עס שטייט אויף א מענטש אויף זיין חבר, ורצחו נפש, און ער טוט אים דערהרגענען, כן הדבר הזה, אזוי איז דיע זאך, הייסט דאס אז די תורה זאגט אז דא האט עס דעם זעלבן דין ווי רציחה, וכי מה למדנו מרוצח לנערה המאורסה, וואס לערן איך אפ פון רוצח צו נערה המאורסה, דער פסוק זאגט דאך דא אזוי ווי דער דין פון רוצח, כי כאשר יקום איש על רעהו, אזוי איז דער דין פון נערה המאורסה, לגבי וועלכע זאך? אלא נאר הרי זה בא ללמד, רוצח קומט לערנען אויף נערה המאורסה, אבער ונמצא למד, עס קומט אויס די פארקערטע אויכעט, אז רוצח לערן איך אפ פון נערה המאורסה, וואס? איך לערן אפ דעם דין פון רודף, וואס איז דער דין פון רודף? אז ראובן יאגט נאך שמעונ'ען ער וויל אים הרג'נען, מעג איך הרג'נען דעם רודף דעם ראובן'ען כדי צו ראטעווען דעם לעבן פון שמעונ'ען, לערן איך דאס אפ אזוי, פון נערה המאורסה לערן איך עס אפ, מה נערה המאורסה, אזוי ווי ביי נערה המאורסה ניתן להצילה, מעג איך איר ראטעווען פון דער עבירה בנפשו. מיט דעם לעבן פון דעם בועל, אזוי שטייט אין פסוק, אין מושיע לה, ס'איז נישט דא ווער זאל איר העלפן און איר ראטעווען, ווייזט אויס אז אויב ס'איז דא ווער זאל איר העלפן, ווער ס'זאל איר ראטעווען, מעגן אז מיט יעדן צד פון ישועה מעגן איר ראטעווען, אפילו מ'דארף דערהרגענען דעם בועל. אף רוצח, די זעלבע זאך איז רוצח, זאג מיר אויכעט, ווען איינער איז א רוצח יאגט נאך דעם אנדערן צו דערהארגענען, און מעג ניתן להצילו בנפשו, מעג איך ראטעווען דעם נרדף מיט דעם לעבן פון דעם רודף. און איך לערן אפ אזוי, מה רוצח יהרג יהרג ואל יעבור, אויב מען זאגט צו איינעם הרג'ע דיין חבר, און אויב נישט וועט מען דיר הרג'ענען, איז דער דין זאל ער זיך לאזן הרג'ענען און נישט הרג'ענען דעם חבר, ווי די גמרא וועט באלד זאגן עמוד ב' פארוואס איז אזוי, אף נערה המאורסה איז יהרג ואל יעבור, מיר זענען גורס יהרג דאס גייט ארויף אויף אים אויב מען זאגט צו אים אז זאל בועל זיין ארוסת חברך אז נישט וועט מען דיר הרג'נען איז יהרג ואל יעבור אויב ס'זאל שטיין תהרג מיט א ת' וואלט עס ארויף געקומען אויף איר אבער זי איז נישט מצווה למסור את נפשה ווייל זי טוט נישט קיין שום מעשה ווייל ס'קרקע עולם בעלמא היא. יעצט ורוצח און רוצח גופיה מנלן, פון וואנעט ווייס איך? ביי רוצח איז דא די דין אויב מען זאגט איינעם ער זאל דעם צווייטן דערהרג'ענען אז נישט וועט מען אים דערהרג'ענען איז די דין יהרג ואל יעבור, סברא היא, די זאך ווייס איך פון א סברא.

האט ער אים געפרעגט וואס זאל ער טון, אויב איך וועל יענעם ניט הרג'ענען, וועט מען דאך מיר הרג'ענען, אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, נקטלך זאל מען דיר הרג'ענען, ולא תקטול, און דו זאלסט נישט יענעם הרג'ענען. מאי חזית, וואס זעסטו, דדמא דידך סומק טפי, אז דיין בלוט איז מער רויט, דילמא טאמער, דמא דההוא גברא, די בלוט פון דעם מענטש סומק טפי, ווייל ס'איז אזוי, דער אייבישטער זאגט וחי בהם, אז ס'איז בעסער ס'זאל בלייבן לעבן דער איד, כאטש ער וועט, ס'געליבטער פאר דעם אייבישטן דער לעבן פון איד מער פון די מצוה, זאגט דער אייבישטער, אז עס האנדלט זיך ביי א קיום מצוה אוועקצוגעבן דעם לעבן, דארפסטו נישט אוועקגעבן דעם לעבן. אבער דא-א, אז דו וועסט הרג'ענען דעם צווייטן, וואזשע וועט דא ארויסקומען? א איד וועט פעלן און אן עבירה האסטו געטאן. ווען זאגט מען דיר זאלסט טאן אן עבירה? איז דאך נאר אויב מיט דעם וואס דו וועסט טאן די עבירה וועט ווערן געראטעוועט א לעבן דיינער. אבער דא-א, דיין לעבן איז געראטעוועט, אבער ס'קומט דאך אום א צווייטער איד, אויב אזוי, דארף מען וויסן וועלכע מענטש איז וויכטיגער, ווער זאגט אז דו ביסט וויכטיגער, אפשר איז דער חבר וויכטיגער, דעריבער זאגט מען אז עס האנדלט זיך וועגן רציחה, איז נישט דא דער דין, איז דא איז נישט דא דער דין אז איך זאג אז ער זאל טוהן די עבירה אין פיקוח נפש, נאר איך זאג. ער זאל ווערן געהארגעט און ער זאל נישט דערהארגענען קיין צווייטן. דאס שטייט בנוגע ביי די דייטשן דא אין די לעצטע קריג. דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא עוברה דארחא, א קינד האט געשמעקט עסן, ווען א מאמע האט געשוואנגערט האט זיך איר געוואלט עסן, און ס'איז געווען דעמאלט יום כיפור, אתו לקמיה דרבי, איז מען געקומען פאר רבי'ן פרעגן וואס צו טון, אמר להו האט רבי געזאגט צו זיי, זילו גייטס לחושו לה, זאגטס איר אריין אין אויער דיומא דכיפורי, עס איז יום כיפור, אפשר קאנסט זיך, וועסטו זיך איינהאלטן זיך דאס צו הערן, לחושו לה, האט מען איינגערוימט דאס אין אויער ואילחישא, און זי איז געווארן בארואיגט, זי האט דאס אנגענומען, און דער עובר האט אויפגעהערט צו די תאוות צו וועלן. קרי עליה האט רבי געליינט אויף דעם בטרם אצרך בבטן ידעתיך, איידער כ'האב דיר באשאפן אין דעם בויך האב איך דיר שוין געוויסט, וגומר נפק מינה רבי יוחנן, די עובר דאס איז געווען רבי יוחנן, דערציילט די גמרא א צווייטע מעשה, ההיא עוברה דארחא, ס'איז געווען א מעשה א קינד האט געוואלט עסן צו יום כיפור, אתו לקמיה דרב חנינא, מ'איז געקומען צו רב חנינא פרעגן א שאלה, אמר להו, האט רב חנינא געזאגט צו זיי, לחושו לה, מ'זאל דער מאמע'ן אריין זאגן אין אויער ס'איז היינט יום כיפור, ולא אילחישא, זי האט עס נישט אנגענומען. קרי עליה האט ר' חנינא אויף דעם געליינט זורו זענען געווארן פרעמד רשעים די רשעים מרחם ווען זיי זענען נאך ביי די מאמען אין רחם זענען זיי שוין פרעמד נפק מינה איז פון דעם ארויס געקומען שבתאי די קינד איז געווען שבתאי אצר פירי וואס ער איז געווען א ספעקולאנט. ער האט געפלעגט איינזאמלן אסאך פירות כדי מאכן טייערע פרייזן. רשי.